אונז גייען מיר יעצט אריין אין א זייער א פרייליכע חודש, חודש אדר, די הייליגע חכמים זאגן משנכנס אדר מרבין בשמחה, ס'קומט אריין חודש אדר דארף מען פארמערן מיט שמחה, און ברסלב'ע חסידים דארפן.

חודש אב, ס'קומט תשעה באב זאגן די הייליגע חכמים מ'טאר נישט לערנען, פארוואס? לערנען מאכט פרייליך, פקודי השם ישרים משמחי לב, און ס'קומט חודש אדר דארף מען מרבה זיין בשמחה, דארף מען צולייגן נאך שיעורים, נו, אז אונז זעמיר מקורב צום רעבן און דער רבי האט אונז געגעבן א וועג וויאזוי מ'קען לערנען. סתם בחורים, מ'זיצט אין ישיבה, א בחור זיצט אין ישיבה, נישט יעדער איז זוכה פארשטיין לערנען, נישט יעדער איז זוכה, אפילו ער פארשטייט לערנען אבער גייט אויף אים אריבער וואס גייט אויף אים אריבער און ער לערנט נישט, גייט אריבער נאך א טאג, נאך א טאג, נאך א טאג, שוין דורכגעשטופט א גאנצע זמן, חשוון, כסלו, טבת, שבט, גייט יעצט אריין אין אדר.

שוואכסטן מענטש, שוואכסטע קאפ, שוואכסטע רצון, וואס אזוי ווייט פון די תורה, קען איך אים אויך ווייזן אז ער קען לערנען. דער רבי האט אונז געגעבן א וועג צו לערנען, זאלסט אריינקוקן אין שיחות הר"ן סימן עיין ו, זאגט דער רבי, א מורא'דיגע מורא'דיגע וועג פאר יעדן איינעם, סיי דער וואס פארשטייט לערנען, סיי דער וואס פארשטייט נישט קיין לערנען, דער רבי זאגט, דו הייב אן לערנען, דו טו דיינס, נעם א חומש, א משניות, א גמרא, הלכה, מדרשים, הייב אן זאגן די ווערטער, הייב אן זאגן די ווערטער אזוי ווי די הייליגע חכמים זאגן אין מסכת עבודה זרה דף י ט, לעולם ליגרס איניש א מענטש זאל גורס זיין זאגן די ווערטער, אף על גב דמשכח, אפילו ער פארגעסט, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ער ווייסט נישט וואס שטייט. און דער רבי זאגט צו, וממילא יבין, דו וועסט פארשטיין ביים סוף, דו האב נאר נישט קיין לחץ, קיין דרוק, פרעשור, איך פארשטיי נישט וואס שטייט דא, דו זאג די ווערטער, המאור שבה, די ליכטיגקייט, די הייליגקייט וואס ליגט אין די תורה וועט דיך שוין צוברענגען, איין טאג וועסטו אנהייבן פארשטיין, און איין טאג וועסטו אנהייבן זען אלע סודות אין די תורה, ס'וועט זיך דיר עפענען. וועט זיך דיר עפענען די אויגן אזוי ווי מען בעט ביים דאווענען והאר עינינו בתורתך הייליגער באשעפער עפן מיר די אויגן שיין מיר אריין א שיין איך זאל זען די שיינקייט די שיין וואס ליגט באהאלטן אין די תורה אבער מען קען נישט ווארטן אויף דעם מען דארף אנהייבן זאגן די ווערטער נו אז אונז זעמער דא אין ישיבה ביים רעבן אין ישיבה דארף מען זען צו פאלגן דעם הייליגן רעבן נעמען א משניות אנהייבן כסדרן די ערשטע שיעור אין ישיבה וואס איך פארלאנג פון אלע בחורים וואס קומען דא לערנען אין ישיבה, מוהרא"ש האט אוועקגעשטעלט די סדר הישיבה וויאזוי ס'זאל אויסקוקן די ישיבה, אלע בחורים וועלן זיך מאכן א שיעור אין לימוד משניות, אכצן פרקים משניות, יעדע בחור קען דאס באווייזן, נישט אויף איינמאל. די הייבסטו אן מיטן זעקס פרקים צופרי, זעקס פרקים נאך נאכמיטאג, זעקס פרקים נאכן שפעטער סוף טאג, מען קען עס באווייזן, מען קען באווייזן גורס זיין זאגן אכצן פרקים משניות קומט אויס יעדע חודש, יעדע חודש, יעצט גייט מען אריין ראש חודש אדר, הייב אן משניות, אז ס'וועט קומען חודש ניסן, כ'האב מסיים געווען די ערשטע מאל אין מיין לעבן שישה סדרי משנה. דער חודש איז דער חודש פון קבלת התורה, שטייט די הייליגע חכמים זאגן אין מסכת מגילה, ס'קומט פורים הדר קבלוה בימי אחשורוש, מ'האט נאכאמאל מקבל געווען די תורה, בשעת מתן תורה איז עס געווען בכפייה, מ'האט נישט געפרעגט, מ'האט אנגענומען דעם בארג. מען מוז נעמען די תורה, אנישט ווארפט מען אראפ די בארג אויף אידן. אין צייטן פון אחשורוש איז געווען מאהבה, מען האט נאכאמאל מיט ליבשאפט נאכאמאל אנגעפאנגען לערנען די הייליגע תורה. אנהייב איז עס שווער בחורים, אנהייב איז עס שווער, ווייל איך האב נישט קיין כח, איך וויל ארויסלויפן אינדרויסן קוקן וואס טוט זיך אינדרויסן, און איך האב נישט קיין זיץ פלייש, און איך גיי און איך קום. אבער א מענטש מאכט אפ, איך מוז, איך מוז לערנען, איך גיי פאלגן די רבי. דער רבי זאגט דאס איז א עצה א רפואה פאר אלע פראבלעמען פאר אלע זאכן וואס גייט אריבער אויף א מענטש, ס'היילט אויס יעדן איינעם בגוף און בנפש בפרט, אלע וואס זענען זענען צעטומלט אין די מח, וואס אלע וואס האבן יסורי הנפש, יסורי הנפש קען מען נישט זען פון אינדרויסן, א מענטש קען אויסקוקן אינדרויסן אלעס פיין און וואויל אינעווייניג פייניגט ער זיך מיט ענקזייעטיס, פחדים. דמיונות, יעדער איז ברוגז אויף מיר, יעדער רעדט פון מיר, יעדער טראכט פון מיר, יעדער וויל מיר שלעכטס טון, ס'דא מענטשן וואס שפארן זיך איין, און די גאנצע וועלט האט זיך גענומען אויף מיר, ס'איז א מחלה, א מחלה אין די מח, איז נישטא קיין רפואות פאר דעם, א מענטש וואס ברעכט זיך די הענט, ער קען גיין צו די דאקטער, מען וועט אים מאכן א קעסט, און מען וועט אים מאכן די הענט זאל ארבעטן, די פיס, די אברים קען מען אויסהיילן, די מח? די קאפ זעט מען נישט פון אינדרויסן, א מענטש פייניגט זיך, א מענטש איז די גרעסטע שונא, די גרעסטע שונא וואס קען נאר זיין פאר זיך, ער שלאגט זיך, יעדער ברוגז אויף מיך, יעדער יעדער קוקט אויף מיך, יעדער טראכט אויף מיך און קיינער האלט נישט פון מיך, און איך ווייס נישט וואס נאך טוט זיך אפ אין א מענטש, און האט פחדים פון דעם, האט פחדים פון דעם, וויאזוי גיי איך, געב איך מיך אן עצה, נעם א משניות, הייב אן גורס זיין, זאג פרקים משניות, זאג. דארפסט נישט מאכן שנעל, קיינער יאגט נישט און לויפט נישט אוועק, מאימתי קורין את שמע בערבית, זאג, כ'פארשטיי נישט וואס שטייט דא, דארפסט נישט פארשטיין זאגט דער רבי, מענטשן לאכן, מענטשן זאגן וואס, ס'איז א שאד די צייט, אין די צייט וואלסטו ווען געקענט האבן א חברותא. דו'סט דאך מיך נישט העלפן, דו קענסט מיך נישט העלפן, און דו קענסט דיך אליינס נישט העלפן, ווי קענסטו מיך העלפן, די רבי זאגט ס'איז דא מנהיגים, ס'איז דא מענטשן וואס שטעלן זיך ארויס זיי קענען העלפן, ווייסט ס'איז טערעפיסט, העלפערס, מטפלים, א מענטש קומט מיט א צרה, ער גייט אים העלפן, וויאזוי קענסטו מיך העלפן, דו קענסט דיך אליינס נישט העלפן. ווען דו וועסט אריבערגיין א צרה קענסטו דאך דיך אליינס נישט העלפן, ווי קענסטו מיך העלפן? די אלע מענטשן וואס זיי קומען דיר חוזק מאכן מיט דיר זאגן דעות, ס'איז נישט פאר דיר דער רבי, ס'איז נישט פאר דיר די דרך הלימוד, די זענען נישט דא דיך צו העלפן, די איז נאר דא, ער איז נאר דא דיר צו זאגן דאס נישט, וואס יא? זיי א נארמאלע מענטש, זיי זיי א נארמאלע מענטש, איך לייד, קיין ליידט נישט מיין א נארמאלע מענטש. איך לייד, איך גיי דיר נישט פארציילן אפילו אז איך לייד ווייל איך גיי נישט פארציילן פאר יעדן איינעם וואס וואסערע משוגענע זאכן איך טראכט און וואס גייט אויף מיך אריבער. און ווער רעדט נאך א מענטש נעבעך אריינגעפאלן אין אין קוקן עבירות. דאס אזא מחלה ווער קען אויסהיילן די מחלה? ער קוקט ער ווערט משוגע ער מוז קוקן אויף פרויען. ער גייט אויפן גאס ער שטעלט זיך אפ ער קוקט אהער ער קוקט אהין. ער בלייבט שטעקן ביי א פיקטשער, ער קען נישט א. ממש א מחלה, פשוט א מחלה. נו ווער קען דיך העלפן? איך גיי נעמען די רבי, איך גיי פאלגן די רבי, די רבי האט א עצה, די רבי זאגט ווער ס'פאלגט די עצה ווערט אויסגעהיילט, ווערט אויסגעהיילט, ער קען שוין נישט קוקן נאכדעם, ס'באדערט אים שוין, ס'באדערט אים שוין ווען ער, ווען ער, ווען ער איז נכשל געווארן.

דער רבי האט א עצה פאר דיך, נעם א משניות הייב אן גורס זיין, זאג נאך א נאך א משנה נאך א משנה נאך א משנה, אלע לאכן, איך גיי פאלגן דער רבי, איך גיי זיך אויסהיילן, איך גיי ווערן א גרויסער צדיק, דער רבי האט געזאגט ווער עס וועט זאגן יעדן טאג, הערסט מאטי, ווער עס וועט זאגן יעדן טאג משניות וועט ווערן א גרויסער צדיק, א געזונטע מענטש, מען האט שוין נישט מורא פון קיינעם, מען הייבט אן שפירן גוט מיט זיך, מען הייבט אן מ'הייבט אן שפירן גוט מיט זיך, דאס איז א, דאס איז דאך די גאנצע חורבן היינט, יעדער, מענטשן זענען נישט צופרידן, איך בין נישט סעטיספייד, איך בין נישט העפי, איך בין נישט, איך בין נישט פרייליך, אפשר דא זאל איך פרייליך ווערן, דארט זאל איך פרייליך ווערן, און מ'זעט בחורים, צובראכענע בחורים, און זיי זעען עפעס א צווייטן טוט עפעס, מ'הייבט אן נאכצוטון, אה, ער רייכערט, כ'גיי אויך אנהויבן רייכערן, פארוואס דארפסטו רייכערן? כ'ווייס נישט, ער זעט אויס, ער זעט אויס פעסט, וואס דארפסטו רייכערן? וואס דארפסטו רייכערן? ניין, איך, יעצט עלעקטריק ציגרעטל, קליינע בחורים. וואס דארפסטו דאס האבן? דאס בלייבן שטעקן מיט דעם? דאס בלייבן צוגעקלעבט צו דעם? זיך נישט קענען שיידן פון דעם? פרעג מענטשן וואס טוען שוין צען צען יאר צוואנציג יאר דערמיט, זיי זאגן אה, ער קען זיך נישט שיידן פון דעם. וואס דארף דאס האבן? כ'ווייס נישט, איך זע עפעס א פעסטע בחור שטייט אינדרויסן, און כ'ווייס נישט צו גייט זיין גוט. אדער זעט א בחור מיט א טעלעפאן, שוין איך גיי מיך אויך קויפן א טעלעפאן, איך וויל זיין פרייליך, איך בין נישט פרייליך, וואס מאכט פרייליך? איך וויל שוין זיין פרייליך. אדער איינס איך וויל אנטון עפעס א אנדערע סארט אנדערע קליידער. דאס שטימט דאך אפילו נישט אויף דיר.

און וויל נישט ארויסווייזן האט מורא צו פארלירן זיין פרנסה, ער לערנט, ער איז א מגיד שיעור אין א ישיבה, ער איז א משגיח אין א ישיבה, אפילו א ראש ישיבה, אבער ער וויל זיך נישט ארויסשטעלן אז ער האט מיטן רעבין ס'איז דא אזא התנגדות, הייבט אן רעדן אביסל צו די בחורים פון פון איז דא א עצה פון זיך אויסרעדן דאס הארץ צום אייבערשטן, די מגיד שיעור איז א ברסלב'ער, דער ראש ישיבה איז א ברסלב'ער, דער ראש ישיבה דרייט זיך דארט, דער ראש ישיבה האט שייכות, איך פארשטיי נישט, איך בין א איד, איך בין א איד. מען מוז ווערן א ברסלב'ער פון רעדן צום אייבערשטן, מען מוז, וועסט עס שוין זען, עפענסט א משניות, הייבסט אן, אדער נעם א גמרא, הייב אן גורס זיין בלעטער גמרא, אה, אה, איך האב מורא אז דו דרייסט דיך דארט, דו דרייסט, ניין, וועסט אויפהערן צו לערנען, וועסט אויפהערן רעדן צום אייבערשטן, זיי א בחור צווישן אלע בחורים, יא, רעד פון אלע שטותים והבלים, וואס מען רעדט, רעדן, מען זאל נישט רעדן דא פונעם אייבערשטן, מען וועט דיך ארויסווארפן פון ישיבה,

אזוי האט ער געזאגט, דו זאלסט ווייטער רעדן צו די בחורים פונעם אייבערשטן, און אז מען וועט דיך ארויסווארפן, עלן די בחורים דיך נאכלויפן, און דו זאלסט עפענען אליינס א ישיבה, מיר איז געווען א פלא, ווייל איך האב געטראכט אז מען וועט מיך אוועקשיקן, שוין איז נישט, איך האב שוין געהאט, איך האב שוין געוואוסט אז ס'ברענט מיר די הויט דארט, און מען גייט מיך אוועקשיקן, און מיין פלאן איז געווען צו גיין צוריק אין כולל. איז נישט, איך קום פון כולל, מען האט מיך ארויסגעשלעפט פון כולל, א גאנצע מעשה, ער האט מיך ארויסגעשלעפט פון כולל, א מלמד האט זיך אפגעזאגט, א כיתה ט' מלמד האט זיך אפגעזאגט אין זומער, און די קעמפ קען פארן אויף רעדער, דו מוזט קומען, דו מוזט קומען, פרעג א שאלה, פרעג א רב, דו מוזט קומען פאר אפאר שעה א טאג, שוין, געגאנגען פרעגן מיין זיידע. זכר צדיק לברכה, און ער האט געזאגט יא אז מען האט דיך אז מען רופט דיך אין א חדר זאלסטו קומען לערנען מיט בחורים, גיי לערן ס'איז גארנישט געשען, אלע גדולי ישראל זאגט ער מיר זענען אויך געווען מרביצי תורה, גיי לערן אביסל מיט קינדער, גיי לערן מיט בחורים, און נאכדעם פון דריי שעה איז געווארן, מען האט מיך איינגעבעטן אויף פינף שעה און אויף זעקס שעה און אויף א גאנצע טאג געווען א מנהל, איך האב געטראכט פיין ווילסט נישט איך גיי צוריק אין כולל, איך האב מיך מחיה געווען זיצן אין כולל אביסל לערנען, דעמאלטס בין איך שוין געווען מקורב. שוין געווען מקורב איך האב שוין געוויסט די סוד פון לערנען אז אפילו מיין חברותא איז נישט אנגעקומען אין כולל היינט איז איך האב געווענליך אויב מיין חברותא איז נישט דא אדער מיין חברותא האט א חתונה די וואך איז שוין די וואך מיך דרייען אין כולל איך וועל נישט וויסן וואס צו טון אדער ס'איז עפעס א סוף זמן אדער א אנפאנג זמן שוין נעקסטע זמן הייבט מען אן מיט א פרישקייט די די די גרויסע סימן מ'גייט לערנען מ'הייבט אן הלכות תערובות מ'הייבט אן הלכות ביכורים יעצט איז שוין סוף זמן. דרך הלימוד! מחיה! וואס איז דא? סוף זמן? איך זיץ אין די כולל, זאגן משניות, און זאגן דפים גמרא, כ'האב מיך אזוי מחיה געווען, און איך בין מקורב געווארן, כ'האב נישט געהאט קיין ישיבה, און יעדע מינוט, יעדע מינוט בין איך געזיצן אין בית מדרש און. כ'פלעג לערנען משניות ברוך השם כ'פלעג מסיים זיין יעדע וואך ששה סדרי משנה נישט יעדע חודש כ'האב זיך אזוי מחיה געווען מיט די דרך הלימוד געזיצן אין בית מדרש קענסט פרעגן אברהם משה ער געדענקט מיך ער איז געווען צוזאמען מיט מיר כ'פלעג זיצן און קענסט רעדן צו מיר אההה אההה נישט געעפנט מיין מויל נישט גערעדט צו קיינעם. א סדר משניות זונטאג, א סדר משניות מאנטאג, א סדר משניות דינסטאג, א סדר משניות מיטוואך, א סדר משניות דאנערשטאג, און פרייטאג שבת טהרות, נאכאמאל משניות, נאכאמאל משניות, נאכדעם גמרא, מחיה א מסכתא, נאך א מסכתא, נאך א מסכתא, מוהרא"ש האט מיר געזאגט, עפן א ישיבה, און דאס לייג אריין די בחורים, ווען מען האט געעפנט די ישיבה האט מוהרא"ש מיר געזאגט, דארפסט נישט געבן א נאמען ברסלב.

פּירן? ווי האַלטסטו? נײַנציק? קומט ער מיר שוין פֿרעגן, וואָס וואָסער מסכּתּא זאָל איך יעצט ענדינגען הונדערט און איין מאָל? מחיה! עס האַלט פֿריש אַ מענטש, עס האַלט פֿריילעך אַ מענטש, אַ מענטש גייט אַרום אַזוי פֿריש, אַזוי גוט, אַ מען לערנט די הייליגע תּורה, מ'האָט געעפֿנט די ישיבה, מוהרא"ש האָט מיר געזאָגט קלאָר, עפֿן די ישיבה, עס דאַרף נישט זײַן, עס דאַרף נישט זײַן אויפֿן. וואס דען? די די מע. ס'האט זיך אנגעפאנגען א גאנצע זאך, בחורים האבן געוואלט קומען לערנען אין ישיבה, און די עלטערן. האט זיך אנגעפאנגען א גאנצע זאך, שוין. זענען זיי געגאנגען און געווארפן צעטלעך, ברסלב. שוין. מ'האט שוין פארציילט די גאנצע סוד פאר יעדן איינעם. כ'האב נישט גערעדט קיין איין ווארט. פראביר צו שאפן, פראביר בעט פון פון עלי. עלי האט אפגעכאפט אלע שיעורים די ערשטע זמן, מרדכי אהרן האט אפגעכאפט אלע שיעורים די ערשטע זמן, שטילערהייט. אין די טישו באקס. כ'האב דיר שוין פארציילט וויאזוי מ'האט געכאפט די שיעורים? ס'פלעגט זיין טישו באקסעס מיט אזא לאך. ס'איז געמאכט געווארן ארויפצופושן די טישוס. איך האב נישט געוואוסט. זיי האבן שטילערהייט אפגעכאפט אלע שיעורים, געשטעלט, כ'האב פארגעלערנט פאר א כיתה, א ח', א קעמרע אין א טישו באקס. און אפגעכאפט אפגעכאפט אלע שיעורים, שפעטער האבן זיי אנגעפאנגען צו מאכן סידיס פון דעם, קאפיס, אן רשות, נאכדעם האב איך געזען א מענטש, אנדערע בחורים זענען זיך מחיה מיט דעם, האב איך מסכים געווען, האב איך שוין ארויסגעלייגט די קעמרע אפן, אבער די ערשטע זמן, נישט דא קיין איין ווארט, מען האט, איך בין געפארן מיט די בחורים, שובבים בין איך געפארן מיט די בחורים צו מקומות הקדושים, בין איך געפארן קיין קרית יואל, צום סאטמאר רבי'ס ציון, און די בחורים איז געווארן הונגעריג, האב איך געפרעגט א חבר פון היכל הקודש, מיין מחותן ר' יואל טייטלבוים צי כ'קען ארויפקומען צו אים אינדערהיים מיט די בחורים, ער האט נישט געוואוסט אז די בחורים ווייסן גארנישט פון ברסלב, און איך האב נישט געכאפט אז איך דארף אים זאגן פאראויס רעד נישט, און סתם מען גייט אהיים, ער גרייט אן א טשולענט און די בחורים וועלן האבן וואס עסן, און מען קומט אריין ביי אים אין שטוב, איז דא א גרויסע בילד פון מהראש, און בחורים פרעגן אים ווער דאס איז, און ער הייבט אן רעדן פון. פון מהראש, ווי אזוי ווי אזוי ער האט באקומען די הויז, מהראש האט אים געהייסן קויפן א הויז, ער איז א מלמד, און ער האט נישט קיין געלט, און מהראש האט אים געזאגט ס'איז גארנישט, טאנץ אריין, מען בארגט אביסל, אביסל זארגט מען, און אביסל בארגט מען, און מען האט א הויז, און איך שטיי אין די זייט און איך בייס מיך די ליפן.

פרייליך מאכן, מהראש האט געזאגט מאך פרייליך בחורים, בחורים זענען אזוי צובראכן, אזוי צובראכן, קיינער ווייסט נישט וואס גייט אריבער אויף בחורים, קיינער ווייסט נישט אדער מאכט מען זיך ווי מען ווייסט נישט, צובראכן, מען מיינט בחורים ער קומט ער גייט ער פארט מיט קאר, צובראכן, ער דארף חתונה האבן, איין זאך פעלט אים, א ווייב, געקומען אמאל א טאטע צו ר' נתן. ער ווייסט נישט וואס צו טון, זיין בחור דרײַ, ער וואוינט אין א קליינע שטעטעלע, אין א שטעטעלע דארט פלעגט זיין פארעם, פארמערס, מענטשן מיט בעלי חיים, און ער נעמט, ער האט נישט וואס צו טון, דער בחור איז צעווילדעוועט, ער נעמט בעלי חיים, ער בינדט צו צוויי בעלי חיים ביי די וויידלען, און זיי הייבן אן טאנצן, און ס'ווערט אפגעריסן פון איינעם א וויידל, און ס'איז, און ס'איז געפערליך, מ'ווייסט נישט וואס צו טון, מען קומט שלאגן דעם, דעם, דעם טאטן, נעם דיין זון און טרייב אים ארויס פון, אוועקשיקן א זון פון דערהיים, שיקט נישט אוועק א זון פון דערהיים. איז ער געקומען רעדן צו רבי נתן האט אים רבי נתן געזאגט כ'האב א עצה פאר דיר מאך אים חתונה מאך אים חתונה פארקערט ווי די ווי די ווי די פאר די פארגעשריטענע וועלט וואלט ווען געזאגט ער קען נישט חתונה האבן איך פרעג דיך שי' אזא איינער קען חתונה האבן איינער וואס בינדט צו צוויי בעלי חיים קען חתונה האבן? ניין, מען דארף גיין אויף טערעפי, מען דארף גיין אויף העלפ, ער איז געגאנגען העלפ צו ר' נתן, גענומען דעם ר' נתן'ס טערעפי, און ר' נתן זאגט אים, מאך אים חתונה, און אין די טערעפי וועלט איז דא אזא מין אזא ווארט אזא עקלדיגע ווארט גענומען פון די אומות העולם נישט פון די נישט פון די תורה, אז דער בחור האט א פראבלעם, סאו ס'איז גארנישט, וואס איז די ריזען פון אוועקלויפן פון איין פראבלעם צו מערידזש? מערידזש איז דאך נאך א פראבלעם, דאס איז די, יעדעס מאל מען נעמט א בחור א טאטע מאמע וועלן גיין מיט זייער זון צו צו אויף העלפ, אדער מיט די טאכטער, איז חתונה האבן אראפ פון טיש, ווייל חתונה האבן איז א פראבלעם, סאו לויפט מען נישט פון איין פראבלעם צו די צווייטע פראבלעם. נו, קלאפ דיין מויל, דאס טאר מען נישט, א איד טאר דאס נישט ארויסזאגן, ווייל די תורה זאגט, האב חתונה, האב חתונה איז נישט קיין פראבלעם, פארקערט, אלע פראבלעמען וועלן אוועקגיין, אלע פראבלעמען וועלן אוועקגיין. און איך האב עס געזען דא אין ישיבה, אלע יארן וואס די ישיבה שטייט, בחורים וואס מען האט נישט געקענט גארנישט מאכן מיט זיי. פרובירט אלע מיני וועגן אזוי אזוי, ער האט חתונה געהאט, ער קומט אין שול צופרי, ער דאווענט שחרית, מנחה, מעריב, ער האט זיין משניות, ער האט זיך בארואיגט, ער האט זיך בארואיגט, אלעס איז פיין. אוודאי דארף חיזוק, חיזוק מיט א ווייב, די חתנים דארפן וויסן, מרדכי לייב איז א חתן געווארן, וועסטו וויסן, מיט א ווייב, שוין, איך וויל נישט אריינפארן יעצט אין.

מוהרא"ש האט מיר געזאגט עפן די ישיבה מאך פרייליך בחורים, וויאזוי? לייג זיי אריין דרך הלימוד, דאס וועט זיי געבן אביסעלע שמחה ביז זיי קענען חתונה האבן, דרך הלימוד דאס, מוהרא"ש האט מיר געזאגט מען דארף נישט קיין ישיבה, מען דארף נישט קיין ישיבה, יואל מען דארף נישט קיין ישיבה, ווען מען קען ווען חתונה מאכן יונגערהייט, מען דארף נישט קיין ישיבה, ס'איז א שאד די צייט, מען וועט מאכן אסיפות, מען גייט ראטעווען די בחורים אזוי, מען גייט ראטעווען די בחורים אזוי. אלע בחורים גייען אונטערשרייבן א צעטל מען גייט נישט אנרירן קיין טעלעפאן. אלע מיידלעך גייען אונטערשרייבן א צעטל זיי גייען נישט אנרירן א טעלעפאן. און נישט נאר דאס, מען לייגט אריין גיפט קעגן די עלטערן. דו ווייסט מיינט גיפט קעגן די עלטערן? מען זאגט נישט פאר א קינד קוק נישט, ריר עס נישט אן. און אויב די טאטע בעט ברענג מיר די טעלעפאן, זאגט די קינד כ'האב אונטערגעשריבן אז איך ריר עס נישט אן. ס'איז קעגן די עלטערן.

נישט נעמען א טעלעפאן צו וואטשן אויף דעם און זיך שרייבן מיט מענטשן און אריינגיין אין די עולם החושך אין די טונקעלע וועלט, טאטע בעט די טעלעפאן צו מיר עסטו עסטו געבן איך פארפאר איך פארפאר פון ענין צו ענין נו מוהרא"ש עפען א ישיבה מאך פרייליך בחורים זאלן האבן די דרך הלימוד נעמען א משניות לערנען משניות און און. לייג זיי אריין די זאך פון רעדן צום אייבערשטן, זיך אויסרעדן ס'הארץ צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, העלף מיר, איך וויל חתונה האבן, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין ערליך, הייליגער באשעפער, איך האלט אין איין אראפפאלן, איך בין שוין אפילו מיואש פון דעם, און ס'זעט מיר שוין אויס ווי סתם עפעס אזא שפיל, פלעין מען זאגט פאר די אייבערשטן, איך זאל זאגן אייבערשטער איך גיי, איך גיי נישט זינדיגן, און און און ס'גארנישט, עס רירט זיך נישט, עס רירט זיך נישט רבונו של עולם, איך הער נישט אויף צו פאלן, איך האלט אין איין פאלן נאכאמאל און נאכאמאל, הייליגער באשעפער העלף מיר, דאס איז די. משנכנס אדר מרבים בשמחה, איך גיי יעצט אנהייבן זאגן משניות, איך גיי אנהייבן מאכן א שיעור משניות, איך גיי לערנען משניות, און איך גיי גיין אביסל התבודדות, אביסל רעדן צו די אייבערשטער, און און אייבערשטן העלף מיר כ'זאל חתונה האבן, ביז איך, וואס זאל איך טון, מוהרא"ש זאגט מען דארף נישט קיין ישיבה, נאר וואס דען, מען האט נ, ביז די, ביז די שידוכים קומען, ביז די שידוכים קומען, לייג אריין די בחורים, נעם א משניות, זאג פרקים משניות, ס'וועט דיך פרייליך, ס'וועט דיך פרייליך מאכן, שפירן גוט. עס שפירן גוט, אלע לאכן, זאגן משניות, זאגן משניות, זיך האט א מין משוגע, זאגן משניות, זאגן משניות, נו, טענה נישט, טענה נישט מיט קיינעם, טענה נישט, א שאד די צייט, א שאד ענטפערן פאר מענטשן, ווייל, ווייל א מענטש וויל זיין גערעכט, ער וויל דיך נאך קאנווינסן אז נישט, און, און, און באלד עסט טאקע ווערן קאנווינסט, און ער וועט דיך, ער וועט דיך אוועקנעמען פון דרך הלימוד, וואס די טוהן, וואס די טוהן. קוקסט און זיי קוקן צוויי בחורים ווערן עלטער, איינער האט די תורה, איינער האט משניות, און איינער נישט, ער ווערט מטו מטו, ער ווערט ממש ממש א דערביטערטער, ער הערט אויף צו גיין צווישן מענטשן, ער הערט אויף צו גיין צווישן חברים, שבת שעמט ער זיך מיט זיין הוט און ער שפארט זיך איין, און איך פארשטיי אים, ער איז פארשעמט, די חברים מאכן שוין, מאכן שוין זכר'ס, מאכט שוין ברית'ן, מאכט שוין אפשערנס, ער האט מורא, ער פילט זיך נישט אין פלאץ, ער פילט זיך נישט אין פלאץ. און נאכדעם אז זיי זעען א בחור נעבן אים איז פרייליך, גוט, וואס האלט אים? וואס האלט דיך? זאג מיר דיין סוד! מען קען נאך האבן א חשד אויף אים אז ער איז פארדארבט. ווייל ביי מענטשן איז אפגעמאכט מען קען נישט זיין פרייליך אן סם. איך האב די סם החיים, איך האב די הייליגע תורה.

און יצר הרע קומט צו א מענטש און הייבט אן זאגן פאר די מענטש, דו ווייסט, דו וואלסט ווען געקענט האבן דאס, דו וואלסט ווען געקענט האבן בעסערס, וואלסט ווען געקענט האבן אהער, וואלסט ווען געקענט האבן אהין, וואס וואלט איך געקענט האבן, ווי וואלט איך געקענט האבן. היינט זאגט מיר א אינגערמאן, איך, פון ווען מ'האט אנגעטראגן מיין שידוך האב איך גלייך שוין געוואוסט אז ס'איז נישט, ס'איז נישט, און שוין, מ'האט מיך צוגעשטופט, חברים האבן מיך צוגעשטופט, שוין, איך בין אריין אין שידוך. און וואס זאל איך יעצט טון? איך האב שוין קינדער און איך הער מיך נישט אויף צו פייניגן אז איך וויל האבן א נארמאלע לעבן, איך וויל האבן וואס מיינע חברים האבן, וואס ווייסטו וואס דיינע חברים האבן? וואס ווייסטו וואס, ווען אינדרויסן קען מען זען וואס איינער האט, אינדרויסן קען א מענטש פארשטעלן א שפיל, ס'זעט אויס ווי, ס'זעט אויס ווי די קאפל גייט, די קאפל קומט, די שכן גייט, די שכן קומט, וואס ווייסטו ווי גייט ער, וואס ווייסטו ווי קומט ער? דו קענסט די מעשה מיטן שכן וואס איך האב דיר פארציילט שוין? ס'איז געווען א, ס'איז געווען א פארפאלק און די מאן, די מאן האט פרובירט פרייליך צו מאכן די ווייב און די ווייב האט נישט אויפגעהערט צו קרעכצן ווייל זי פלעגט זיצן א גאנצן טאג ביים פענסטער, זי איז געגאנגען ליידיג און געקוקט, א גאנצע צייט האט זי געזען ווי ווי די שכן קומט ארויס און גייט אריין פון די קאר און גייט ארויס פון די קאר און אינדרויסן קריגט מען זיך נישט און ווער ס'קריגט זיך אויפן גאס איז שוין, איז שוין, כ'ווייס נישט, עפעס איז שוין געשען. עולם גולם, אינדרויסן זעט אויס זייער פיין, און און זי זיצט ביי די פענסטער און זעט ווי די די פאר פאלק קומט אראפ, און זיי גייען צו די קאר, זיי פארן אוועק, און די דמיון טראכט זיך שוין זיי פארן יעצט טשילן, זיי פארן יעצט האבן פאן, און און זי זאגט אלץ פאר די מאן, ווייסט אונז גיי, דו טראגסט מיך קיינמאל נישט אין ערגעץ, און דו גייסט קיין וועג, די מאן זאגט איך בין גרייט צו גיין מיט דיר ווי דו ווילסט, איך ווייס נישט, איך קום פון א שטוב וואס מען גייט נישט, און אדרבה זאג מיר, פרעג דיין שוועסטער, פרעג א שכן.

דו האסט דאך א שכן וואס גייט און קומט? און דו טראכסט אלץ ווי גייען זיי? ווי גייען זיי? בקיצור, די די פרוי האט שוין נישט אויסגעהאלטן און זי שטייט און קוקט ביים פענסטער און זי האט שוין געוואוסט אז צוויי מאל א וואך, דינסטאג נאכט און דאנערשטאג נאכמיטאג, זיי גייען אראפ און ער גייט מיט די קאפי מיט די שאל אזוי אויף די אויף די אויף די אקסל און זי מיט די פאקעט בוק. די אויגן איז איר ארויסגעפאלן פון פלאץ און געטראכט איך גיי זיך איך גיי אריין קלאפן צו מיין שכן און איך רעד מיט כ'על פרעגן ווי גייט מען איך וויל אויך גיין מיט מיין מאן ערגעץ אבער זי האט זיך געשעמט און זי געזיצט ביים פענסטער און קוקן וואך נאך וואך וואך נאך וואך ביז זי האט שוין געשפירט ווי עד כאן כלו כל הקיצין ס'איז געענדיגט זי קלאפט ארויף דאנערשטאג צופרי און זאגט איים סארי איך שטופ מיך אריין מיין נאז עכט דארף איך נישט קוקן עכט דארף איך נישט מיטהאלטן אבער איך. דו מוזט מיר העלפן, איך האב א פיינע לעבן מיט מיין מאן, און אלעס איז פיין און וואויל, אבער מיין מאן נעמט מיך קיינמאל אין ערגעץ ארויס, און איך זעה שוין א שטיק צייט ווי יעדע דינסטאג און יעדע דאנערשטאג גייסטו מיט דיין מאן, און ווי גייט מען? ווי גייט מען? איים סארי זיי נישט ברוגז אויף מיר זאגט זי איר ווילסט וויסן ווי אונז גיימער יעדע דא אונז גיימער אויף העלפ אונז האמער נישט קיין שלום בית אונז האמער נישט קיין שלום בית אונז גיימער אויף העלפ זי איז אהיים געקומען צוגעמאכט די טיר קיש די מזוזה שקויעך הייליגער באשעפער איך דארף נישט קיין העלפ און איך בין פרייליך דא אבער אזוי איז עס מענטשן מיינען זיך איך וואלט ווען געקענט בעסער חתונה האבן א דמיון וואס.

ער זעהט דאך נישט יענע קינד מיט יענע טאטע אינדערהיים, ער זעהט נאר יענעם אין בית מדרש, בית מדרש זעהט אויס יעדער איינער אנגעטוהן שיין, און מיין טאטע כ'ווייס נישט אזוי. און ווען ער עסט גייט אים אריין ברעקלעך אין די בארד, ס'אזוי פאני, ס'אזוי פאני, ניין? ביי אלע טאטעס, אלע וואס האבן א בארד, נישט אלע, אסאך מענטשן פאלט עפעס אריין א שטיקל עסן אינמיטן, אבער מ'זעהט עס נישט.

איך וואלט ווען געקענט האבן א אנדערע שטוב, וואלט ווען געקענט האבן א אנדערע הויז, און ווער רעדט נאך אז טאטע מאמע קריגן זיך, הייבט מען אן ווערן ברוגז אויפן אייבערשטן, פארוואס, פארוואס איך, פארוואס איך, פארוואס איך. וואס הייסט פארוואס איך? ווילסט וויסן א תירוץ אויף אלעס? דו ווילסט נישט וויסן א תירוץ אויף אלעס. אויבן איז דא תירוצים אויף אלעס. אויבן אלעס שטימט, אויבן אין הימל שטימט אלעס, נישט דא קיין שום זאך וואס איז נישט געמאכט געווארן במשפט, אלס איז געריכט, גערעכטיגקייט, הערסט? שלאפסט איין, אויבן איז גערעכטיגקייט, גערעכטיגקייט, נו וואס דען? דא מ'פארגעסט פונעם אייבערשטן, מ'הייבט אן האבן, מ'פארגעסט פון די אמונה, מ'מיינט מ'קען זיך אליינס אויסוועלן א טאטע, אויסוועלן א, זיך שעמען מיט א טאטע?

אבער די אוועקלויפן פון א טאטע, וועסט זיך שעמען צו גיין צו א שמחה, די גייסט נישט צו א שמחה ווייל דיין טאטע גייט דארט זיין און דיינע קאזינס דיינע קאזינס גייען לאכן, לאך דו פון זייער טאטע, לאכן פון א טאטע, זיך שעמען מיט א מאמע. זיך שעמען מיט א מאמע, זיך שעמען מיט א טאטע, אדער חס וחלילה זיך אנרופן ווערטער אינדערהיים אויף א טאטע אויף א מאמע. ווייסט וואסערע עונש מען באקומט? דו ווייסט וואסערע עונש מען באקומט? אתה מבין מה שאנחנו מדברים? כלום? א מענטש זאגט פאר א טאטע דו ביסט א עכטע ביסט א עכטע ראטה ביסט א עכטע ראטה איך זאג איך כאפ אן מיין נאמען ווייל איך וויל נישט איך וויל נישט קיינעם איך וויל נישט קיינעם אנכאפן אבער איך ווייס אז זיצן דא בחורים וואס זאגן אזוי פאר זייער טאטע יעצט ביסטו אזוי ווייסט דאס איז אזוי ווי א עכטע יעצט איז ער א ראטה אזוי רעדט מען צו א טאטע אדער אויף די מאמע. איך נישט אנכאפן דיין מאמעס נאמען איך אנכאפן מיין מאמע איך ווייס דו ביסט א טייטלבוים איך ווייס די טייטלבוים די די ווייסט זיי האבן די מין וועג פון טראכטן פון רעדן פון פון אזוי רופט מען פאר א מאמע דו ווייסט וואסערע עונש מען ליידט זיך צאם אין לעבן דו ווייסט וואסערע עונש א מענטש ליידט צאם אין לעבן אויב מען איז מבזה א טאטע מיט א מאמע. א טאטע מיט א מאמע. איך האב אנגעפאנגען א שמועס מיט דיך ווען דו ביסט א חתן געווארן מרדכי לייב און איך וויל דיר אפאר געבן אפאר דרשות צידה לדרך די נאך אביסל קומסטו שוין נישט אין ישיבה וועסט דיך זיצן דא אין ישיבה אבער ס'הייבט זיך אן מיט א טאטע מיט א מאמע הייבט זיך עס אן מענטש הייבט אן טראכטן איך וואלט געקענט בעסער חתונה האבן און איך וואלט געקענט האבן וואלסט געקענט וואס? וואלסט געקענט איין זאך דאנקען דעם אייבערשטן הייב אן דאנקען דעם אייבערשטן דאס וואלסטו געקענט

קוק אריין, קוק אריין די לשון. צווייטע חלק סימן ב', נו. ימי חנוכה. שעשועי עולם הבא. אינדזשויען פון פון גן עדן. מענטש זאגט שכוח אייבערשטער. מאך צו די אויגן שיע. און זאג שכוח אייבערשטער פאר מיין יאמי לעבן. קענסט עס זאגן?

דארפסט נישט נעמען גראזעלעך, חס וחלילה, חס וחלילה, זאלסט אפילו נישט גיין צו א פארטי ווי איינער לייגט ארויס עפעס סמים, דראגס, נישט נישט אריין טרעטן אין א פלאץ, ווייל די אלע מענטשן זענען אויך צוגעקומען, האבן אויך נישט געוואלט, א געזונטע מענטש, א נארמאלע מענטש וויל זיך נישט הרג'ענען פאר די צייט, איך דערהער גארנישט, אוי כאפ א שלעפ, כאפ א טריפ, כאפ א היי, כאפ א פלי, כאפ א כאפ א סחורה, שוין, און און ער איז שוין אריינגעפאלן אין דעם. זאלסט דיך נישט דרייען, זאלסט דיך נאר דרייען צווישן געזונטע מענטשן, אפילו זיי זעען אויס ווי זיי זענען פרייליך, און זיי האבן מעכטיגע קארס, און זיי קומען און גייען, גיב אכטונג, גיב זייער אכטונג, איך בין נאך שולדיג א קונטרס. מ'האט זיך ערלויבט ביז אריינגעקומען אין ישיבה, די ערשטע זאך האט ער מיר געברענגט געלט, פינף הונדערט דאלער, ראש ישיבה שרייב א קונטרס אויף דראגס. איך, מ'האט זיך ערלויבט דארף מען נאכאמאל דערמאנען ווייל איך זיץ דא מיט ענק, איך זע עס נישט, איך איך גיי אויף די גאס ביינאכט שמעק איך, איך שמעק, איך טראכט אלץ ס'קומט מסתם פון די אומות העולם, איך שמעק דראגס. איך וואוין אין די לעצטע הויז פון די אידישע געגנט אין וויליאמסבורג, מיין, די גאס, אויף בעדפארד. די נעקסטע דירה איז שוין א גוי'אישע דירה. א שטאק אראפ איז האבן זיי אזא פארטש, און איך ווייס גארנישט, איך בין א תמימות'דיגער, יארן צוריק, נאך צען יאר צוריק, נאך פאר, און כ'זאג פאר מיין ווייב אלץ, איך זיץ מיט מיין ווייב אויפן פארטש, ביי אונז איז נישט קיין גשמיות זיצן מיט די ווייב אויפן פארטש, ביי אונז איז עס נישט תאוות עולם הזה, ביי אונז איז דאס עבודת השם, ווי איז עס ביי ענק? ני נא, ני נא, שוין איך זיץ יא מיט מיין ווייב אויפן פארטש, חוץ אז ס'איז זייער זייער קאלט, אבער אזא אזא גוטע וועטער, נישטא אזא זאך ס'זאל דורכגיין א נאכט אן דעם זאל מען נישט זיצן און פארברענגען צוזאמען, און איך שמעק, היינט ווייס איך שוין ווי די שמעק איז, אבער דעמאלטס האב איך נאר געמיינט אז דאס איז נאר דא אין אפסטעיט, אין קעמפ, אין קאנטריס, אז מען געבט נישט אכטונג אויף די מיסט, אויף די גארביטש. קומען די די קליינע חי'לעך נאך ווייסט וואס ס'הייסט? ניין וויאזוי הייסט עס אין ארץ ישראל? דו מיינסט איך רעד צו דיר? ארץ ישראל דא בחורים וואס הערן אויס? דו שלאפסט דו דרימלסט. איך וואלט נישט אריינגעקומען איך האב נישט קיין כח צו רעדן איך בין איך בין מיד איך וואלט נישט געקומען געבן קיין דרשה פאר דיר נאר איך טראכט אז ס'דא אזוי אסאך בחורים וואס דארפן חיזוק האב איך אוועקגעזעצט אפאר בחורים. ס'געווען א ראש ישיבה וואס פלעגט אלעמאל מאכן זיינע תלמידים פאר מגידים. ער האט אויסגעשטעלט באטלעך אויף די טישן מיט היטן און גענומען א בחור און ביי די דרשה טראכט ער דאס איז אזוי האט זיך צוגעוואוינט רעדן איין מאל צוויי מאל דריי מאל נאכדעם שוין קען ער גיין רעדן פאר מענטשן האבן מיר עס באטלעך מיט היטן נו אזוי פרוביר איך פרוביר איך איך פרוביר עס אויס וויאזוי הייסט עס אין ארץ ישראל נו וויאזוי הייסט עס זאבי ווייס איך נישט וויאזוי ס'הייסט. א סקאנק? ס'האט א שרעקליכע גראך. די גראך דאס איז דאופ. וויד. איך פרעג פרעג מיין ווייב וויאזוי קען זיין א סקאנק איז געקומען פון אפסטעיט אראפ דורכגעגאנגען די דזשארדזש וואשינגטאן ברידזש וויאזוי קומט דא א סקאנק? פון וואס שמעקט דאס? ס'מיר געווען א פלא'דיגע זאך. איך האב נישט געהאט קיין ענטפער אויף דעם. אין די צייט האט מיר שוין די בחורים מסביר געווען שייע די גראך דאס איז וויד זאג איך אים אה אויך איינער האט דא געדאכט כ'האט נישט געכאפט וואס דא גייט פאר אין שטאט זאל זיין די גראך כ'ווייס אין קעמפ אז מ'לאזט איבער די מיסט אינדרויסן אין קאנטרי און מ'לאזט איבער די מיסט קומען די קליינע חיות און זיי צושפריצן זיך און מ'דארף מוזן אריין לויפן אין די שטובער ווייל ס'איז א געפערליכע געפערליכע גראך ביי אונז פלעגט מען אנשרעקן אונז זענען געווען קינדער אז אויב כאפסטו א שפריץ פון אזא פון א סקאנק פון אזא חי' גייט נישט אראפ די גערוך, מען מוז זיך באדן אין א וואנע מיט טאמעיטא דזשוס, געדענקסט? פלעגט מען חלומ'ען פון דעם ביינאכט, אזא פחד, אויב וועט מען כאפן, פון די פחדים פון קאנטרי, עס איז א פחד פון א דינער, די באנגעלאו איז דאך נישט אזא זאך וואס עס האט א פאדעמענט, סאו א דינער האט זיך געווארפן די גאנצע שטוב, אדער די פחד ביינאכט, די מאמעס פלעגן זאגן קום אריין ווייל ביינאכט איז דא אזעלכע אזעלכע. פייגלעך וואס זענען בלינד און זיי קלעבן זיך צו צו די פיאות מוז מען אפשניידן די גאנצע האר. אוי אוי אוי. האט מען געהאט פון דעם אימת מוות אז אויב ס'וועט זיך צוקלעבן צו מיין פיאה צו מיין. עס זענען אזעלכע פחדים פאר די קינדער אין קעמפ די פאר זאכן די די די נאכט פייגלעך די דינערן און די סקאנקס דארפן באדן טאמעיטא דזשוס. און איינער האט זיך אלץ אנגערופן ער ווייסט אז זיין קאזין טאקע, ער ווייסט. וואס, דיך האט מען געבאדן מיט טאמעיטא דזשוס. שוין דו האסט נישט שוין. וועסטו שוין אויך קענען זאגן ווען מ'וועט רעדן פון דעם אז דא אין ישיבה לערנט א בחור. ווען איז געווען? אלס קינד? וואס? צוויי דריי יאר ביז די גערוך איז ארויס? וואס? ביסט געווען קליין א קליין קינד? מען האט דיך אריינגעטון אין א וואנע מיט מיט טאמעיטא דזשוס? שוין דו האסט עס שוין א בחור. איך האב אלץ געוואלט זיין פון די וואס האבן א קאזין וואס ווייסן פון איינעם, שוין איך האב שוין איינעם. האסט שוין איינעם וואס. וועסט קיינמאל נישט גיין, שייע וועסט קיינמאל נישט גיין צו אזא מסיבה, הערסט? מען וועט דיך דארפן באדן טאמעיטא דזשוס. שייע דו הערסט? מאך צו די אויגן.

ביסט אזוי גוט צו מיר, און איך וועל דיך אזוי דאנקען דו האסט מיר נאך געגעבן א שידוך אויכעט, און איך וועל דיך אזוי דאנקען דו האסט מיר געגעבן קינדער מיט געלט, אבער ס'איז מיר אזוי גוט אייבערשטער, ס'איז מיר אזוי גוט אייבערשטער, ביסט אזוי גוט צו מיר, איך בין געזונט, א מענטש כאפט נישט די חסדים פונעם אייבערשטן, מען קען זען ס'גייט אריין א קליינע שטויב אין די אויגן, די מענטש איז שוין אויסער זיך, ער האלט שוין די פינגער אויף די אויגן ער קען נישט עפענען, די שטויב איז שוין ארויסגעקומען, ס'האט נאר געכאפט א קליינע קריץ, און ס'פילט זיך ווי ס'איז דא עפעס א שפענדל אין די אויגן, ער גייט ארום און ער קען נישט, איינער זאגט גיס וואסער, איינער זאגט קוק אויף די זון, איינער זאגט קוק אויף אראפ, איינער זאגט דריי אהין און דריי אהין, מ'כאפט נישט, איך האב צוויי געזונטע אויגן, שכוח אייבערשטער, איך האב צוויי געזונטע אויערן, איך קען הערן, נו, יעדער קען הערן, דא געווען א שטיק צייט א בחור אין ישיבה, ער האט נישט געקענט הערן. געווען א בחור אין ישיבה האט נישט געקענט הערן, נישט געקענט הערן, געדארפט האבן א מאשין, ארויפלייגן, האט פארלוירן די מאשין, וואס קען, און און ס'האט מיר גענומען צייט אין קעמפ צו כאפן דאס, כ'האב נישט געכאפט, כ'פלעג קומען וועקן די בחורים, ביינאכט פלעגט ער אויסטון די מאשינקעס, נאכאמאל און נאכאמאל, דארף אויפשטיין, און איך האב אנגעפאנגען ש, ביז ער קוקט אויף מיר, כ'ווייס נישט וואס איך וויל פון אים, ביז ער זאגט מיר. איך קען נישט הערן ביינאכט, איך האב געזאגט ס'איז אפילו א סכנה חס ושלום אז מ'דארף שרייען, מ'דארף ארויסלויפן, ער הערט נישט, נישט דא קיין וועג, דו מוזט אים, מוזט אים שאקלען, ער הערט נישט, הערט נישט, די מאשינען ליגן אויפן נאכט קעסטל נעבן די, נעבן די גלעזער, ווי זיך אויסטון די גלעזער, שכח אייבערשטער איך קען הערן, איך בין דאך אזוי גליקליך, איך בין דאך אזוי רייך, יישר כח אייבערשטער אז איך קען שמעקן, אלע געדענקן ווען עס איז געווען אפאר יאר צוריק ביי קאראנע, מענטשן זענען געווען נישט ביי זיך. ער שמעקט נישט! ער שמעקט נישט! ס'איז, און ווען דו שמעקסט נישט איז איין זאך, און וואס טוסטו ווען די מאמע שמעקט נישט? און די מאמע הייבט אן צו סערווין עסן וואס איז צוגעברענט? געווענליך ווייסט מען ווען ס'ברענט צו, שפירט מען שפירט מען שוין אז מ'דארף איבער מ'דארף איבערקאכן די פיש פאר שבת. שפירט נישט גארנישט! שפירט נישט גארנישט! און נאך דער צווייטער האט נאך באקומען עפעס א מתן שכרו בצידו אז ער שפירט עפעס א אייער טעם, נישט נאר ער שמעקט נישט וואס ער עסט שפירט אים פון ווי א קייט זילבער פעיפער ווי א עפעס עפעס א שקויעך אייבערשטער איך בין אזוי רייך איך דאנק דיך אייבערשטער דאס איז עולם הבא. עולם הבא. מען בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, לייג שוין צו א שידוך אויכעט, הייליגער באשעפער, לייג שוין צו אויכעט, אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל קענען זיין פרייליך א גאנצע חודש.